בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים, דף מ', מ'הייבט אן דף לט עמוד ב' די לעצטע שורה אונטן, רב חלבו חלש, זאגט די הייליגע גמרא רב חלבו חלש, רב חלבו איז קראנק געווארן, נפק, אכריז רב כהנא, האט רב כהנא אויסגערופן אין בית מדרש, אז רב חלבו באיש, רב חלבו איז קראנק, לא איכא דקאתי, קיינער נישט געקומען מבקר חולה זיין, אמר להו, האט רב כהנא געזאגט דארט צו די תלמידי חכמים אין בית מדרש, לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, איז דען נישט געווען א מעשה ביי איינער פון די תלמידים פון רבי עקיבא וואס איז קראנק געווארן, לא נכנסו חכמים לבקרו, און קיינער איז אים נישט געגאנגען מבקר חולה זיין, ונכנס רבי עקיבא לבקרו, רבי עקיבא איז געגאנגען מבקר חולה זיין, ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה, פשט רבי עקיבא האט געזען אז ס'איז דארט שמוציג די מצב אין די שטוב דארט איז אינגאנצן צעפאלן ווייל די איד איז קראנק געווארן, איז האט רבי עקיבא געהייסן די תלמידים זאלן אויפרייניגן און אויסשווענקען און אויפפרישן די שטוב און צוליב דעם איז דער קראנקער געזונט געווארן ער האט זיך אויפגעלעבט אמר לו האט דער קראנקער געזאגט צו רבי עקיבא רבי החייתני האסט מיך אויפגעלעבט יצא רבי עקיבא ודרש איז רבי עקיבא דעמאלטס ארויס און ער האט געדרשנט כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים אז איינער וואס איז נישט מבקר חולים איז כאילו ער איז שופך דמים ווייל זעסט דאך וואס מען קען אלץ אויפלעבן אז מען גייט צו א חולה און מען זעט וואס פעלט אים און מען קען עס צושטעלן פאר אים און מילא האט רב כהנא געפאדערט דארט פון די תלמידים זאלן גיין מבקר חולה זיין רב חלבו זאגט די גמרא ווייטער כי אתא רב דימי אמר רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער געזאגט כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה איינער וואס מבקר חולה איז גורם ער זאל לעבן, וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות, און טאמער פארקערט איז מען גורם אז ער זאל שטארבן, פרעגט די גמרא מאי גרמא וואס מיינט ער דא אז מען איז גורם ער זאל לעבן גורם ער זאל שטארבן, אילימא, כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות, פשט מען האט געקענט אפשר זאגן אז טאמער איינער איז מבקר חולה איז פשט ער האט אים ליב, און אז ער האט אים ליב איז ער אים מבקר חולה און ער וועט דאווענען ער זאל געזונט ווערן, און טאמער פארקערט. טאמער איינער האט איינעם פיינט, ער וועט דאווענען יענער זאל שטארבן, קען זיין דאס האט רב דימי געמיינט אז כל המבקר את החולה גורם לו שיחי' און כל שאינו מבקר גורם לו שימות, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא שימות סלקא דעתך, אז איינער האט נישט ליב א צווייטן דאווענט ער עפעס יענער זאל שטארבן, קען נישט זיין אז דאס האט ער געמיינט, אלא נאר וואס דען זאגט די גמרא, כל שאין מבקר חולה, אין מבקש עליו רחמים, לא שיחיה ולא שימות, איינער וואס איז נישט מבקר חולה איז נישט פשט אז ער טאקע דאווענט יענער זאל שטארבן, אבער אז מען איז נישט מבקר חולה זעט מען נישט די מצב ביי יענעם אין שטוב און מילא דאווענט מען נישט אז יענער זאל געזונט ווערן, איז אטאמאטיש שטארבט יענער ווייל ער האט נישט די תפילות, אזוי לערנט טייל ראשונים, די ר"ן לערנט אז ס'דא א באקאנטע מעשה אז די שפחה פון רבי האט געזען אז ער איז זייער קראנק האט זי געדאווענט אז ער מוטשעט זיך נעבעך אז די אייבערשטער זאל אים אוועקנעמען פון די וועלט וכך הוה, און מילא איז דא אמאל א מצב אז א מענטש איז אזוי מין קראנק אז וואס לענגער לעבט איז טאקע סתם געפייניגט און במילא איז יא דא אזא סארט מצב אז מען דאווענט אז יענער זאל שטארבן אבער אז מען גייט נישט מבקר חולה זיין זעט מען דאס אויך נישט זאגט די גמרא ווייטער רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא ליתרע מזליה רבא טאמער איז קראנק געווארן איז די ערשטע טאג וואס ער איז קראנק געווען האט ער געזאגט פאר זיין משפחה מען זאל פאר קיינעם נישט דערציילן ווייל דאס קען מאכן די מזל שוואך ס'קען מאכן די מצב ערגער דא ראשונים וואס לערנען ווייל אז מען קומט מבקר חולה זיין די ערשטע טאג צוטרייסלט עס די מענטש און ס'איז גורם א שוואכקייט א התדרדרות, אנדערע לערנען אז די רבא האט נישט געוואוסט די ערשטע טאג ווי קראנק ער איז, צו ער איז טאקע קראנק, צו ס'הייבט זיך טאקע אן דא עפעס צו נישט, און מילא האט ער נישט געוואלט אז מענטשן זאלן רעדן און פון די רעדן אליין קען ווערן ערגער, איז די ערשטע טאג האט ער פאר קיינעם נישט דערציילט, אבער מכאן ואילך, פון די צווייטע טאג און ווייטער אמר להם האט ער געזאגט פאר זיין משפחה, פוקו ואכריזו בשוקא, גיי רוף אויס אין די גאס אז איך בין קראנק געווארן, דכל דסני לי, ליחדי לי, ווייל די אלע וואס האבן מיר פיינט זאלן זיך פרייען, וכתיב שטייט אין פסוק בנפול אויבך אל תשמח, אז מען טאר זיך נישט פרייען ווען א שונא מוטשעט זיך, ווי שטייט דארט ווייטער פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו, פשט, ס'איז גורם דאס פארקערט, טאמער א שונא פרייט זיך ווען די שונא זיינע מוטשעט זיך, קען עס גורם זיין א רפואה, און מילא האט רבא געוואלט זיין שונאים זאלן זיך פרייען, זאל אים העלפן, ודרחים לי זאגט רבא, און פארקערט דער וואס האט מיך ליב, ער וועט אוודאי דאווענען אויף מיר ליבעי עלי רחמי, און מילא האט ער געזאגט מען זאל עס אויסרופן אין די גאסן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב, כל המבקר את החולה, ניצול מדינה של גיהנום, איינער וואס מבקר חולה, ווערט ניצול פון גיהנום שנאמר, ווי שטייט אין פסוק אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו ה', איז דל גייט ארויף אויפן קראנקן, און ביום רעה, רעה גייט ארויף אויף גיהנום, זאגט טאקע די גמרא אין דל אלא חולה, שנאמר מדלה יבצעני, ס'איז א פסוק וואס שטייט דארט ביי חזקיהו ווען ער איז קראנק געווען, זעהן מיר אז דל איז א ענין פון מחלה, אי נמי מן הדין קרא ס'איז דא אן אנדערע פסוק, שטייט דארט ביי אמנון מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר, נאך א מקור אז דל גייט ארויף אויף קראנק, און ווייטער רעה מיינט גיהנום, אין רעה אלא גיהנום שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה, זאגט די גמרא ואם ביקר מה שכרו, און איינער וואס גייט יא מבקר חולה זיין, וואסערע שכר קריגט ער? פרעגט די גמרא גראד מה שכרו, וואס טייטש וואס זיין שכר כדאמר האב איך יעצט געזאגט ניצול מדינה של גיהנום, אלא נא פרעגט די גמרא ניין נישט דאס איז געווען די קשיא, נאר מה שכרו בעולם הזה, וואס איז די שכר אויף די וועלט, אוודאי קריגט מען אויך א שכר אויף די וועלט, זאגט די גמרא, די שכר איז, דאס וואס שטייט דארט ווייטער אין פסוק, די פסוק זאגט אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם, און די פסוק זאגט דארט ווייטער השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו,

וואס האבן אים אויסגעהיילט פון זיין צרעת, און נישט ווי רחבעאמ'ס חברים וואס האבן צעטיילט די מלוכה, ווי ס'איז באקאנט, שטייט אין נביא, ביי נעמן, נעמן איז געווען די שר הצבא פון מלך ארם, און ער איז געווען א מצורע, און ער איז געגאנגען צו אלישע, אלישע זאל אים אויסהיילן, אלישע האט אים געהייסן זיך טובל'ען אין ירדן זיבן מאל, למעשה ער האט נישט געוואלט, און זיין חברים האבן אים משכנע געווען ער זאל דאס טון, און ער איז טאקע אויסגעהיילט געווארן, איז דאס טייטש גוטע חברים, ווייטער פארקערט, ביי רחבעם, רחבעם איז געווען א זון פון שלמה המלך, וואס ביי שלמה המלך שטייט אז ער האט חתונה געהאט מיט אסאך פרויען, און טייל פון זיי האבן געדינט עבודה זרה, ער האט נישט מוחה געווען, איז נגזר געווארן אז די מלוכה גייט צעטיילט ווערן ביי זיין זון, נישט ביי שלמה, אבער נאכדעם וואס שלמה איז אוועק, עט די מלוכה צעטיילט ווערן, די עשרת השבטים וועלן זיך אפטיילן, און למעשה, שלמה המלך האט געהאט אן עבד ירבעם בן נבט, וואס דער נביא האט געזאגט פאר ירבעם בן נבט אז ער גייט געוועלטיגן אויף די עשרת השבטים, און שלמה המלך האט אים געוואלט הרג'נען, איז ירבעם אנטלאפן קיין מצרים, נאכדעם וואס שלמה המלך איז אוועק, האט די פאלק צוריק גערופן ירבעם בן נבט, און צוזאמען מיט ירבעם בן נבט האט מען געשיקט זאגן פאר רחבעם די זון פון שלמה המלך וואס ער האט דאך געדארפט זיין קעניג, האט מען אים געשיקט זאגן אז די עול איז צו שווער ווייל אין די צייטן פון שלמה המלך איז געווען א גרויסע עול אויף די פאלק, מען האט געדארפט בויען, מען האט געדארפט בויען די בית המקדש, די בית המלוכה, ס'האט זיך געטון א גאנצע געבויאכטס, און ממילא איז געווען א גרויסע עול, האט מען געשיקט צו רחבעם ער זאל לייכטער מאכן, איז רחבעם האט געפרעגט פון די זקנים דארט וואס זאל ער טון, איז די זקנים האבן אים טאקע מייעץ געווען אז ער זאל נאכגעבן, אבער זיינע חברים, שטייט דארט אין פסוק הילדים אשר גדלו איתו די יונגע זיינע יונגע חברים, האבן אים מייעץ געווען פארקערט, אז ער זאל נאך שטערקער מאכן די שיבוד אויפן פאלק, און טאקע אזוי האט ער געטון, נאך אפאר טעג האט רחבעם אויסגערופן אז ער גייט שטערקער מאכן די שיבוד, און ס'האט זיך אפגעטיילט די עשרת השבטים זענען האבן ווידערשפעניגט אים, און געגאנגען מיט ירבעם בן נבט, דעמאלטס האט זיך צוטיילט די מלוכה, איז דאס איז א דוגמא פון חברים וואס האבן געגעבן א שלעכטע עצה, און ממילא א חלק פון די ברכה וואס א מענטש וואס איז מבקר חולה איז זוכה איז אויף גוטע חברים נישט אויף שלעכטע חברים, זאגט די גמרא דרך אגב אז מען האט די מען האט גערעדט פון די מעשה פון רחבעם, תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור, אז טאמער איינער האט יונגע חברים וואס זאגן אים בוי, און די עלטערע די זקינים זאגן פארקערט, צוברעך, איז שמע לזקנים, ואל תשמע לילדים פאלג די עלטערע נישט די יונגערע, שבנין ילדים סתירה, וסתירת זקנים בנין, ווייל ווען א יונגער מענטש זאגט בוי, איז לפעמים קומט נישט ארויס קיין גוטע זאכן פון דעם, צום סוף קומט ארויס א חורבן, איז עס א סתירה, און פארקערט, ווען זקינים זאגן סתור, צוברעך, איז קומט ארויס פון דעם א גוטע זאך, קומט א בנין, וסימן לדבר, און א ראיה דערצו איז רחבעם בן שלמה, אז טאקע די זקינים האבן אים מייעץ געווען ער זאל נאכגעבן, כאילו מען וואלט געקענט מיינען אז ס'איז סתור, צוברעך, געב נאך, אבער ווען ער וואלט עס געטון, וואלט ארויס א בנין, וואלט ארויס כלל ישראל אין איין מלוכה, ווייטער די יונגע האבן געזאגט פארקערט, בוי, זיי זיך, זיי זיי מער משעבד, און ס'איז טאקע ארויס א חרבן, און צום סוף איז מען אנגעקומען אין גלות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב שישא בריה דרב אידי, לא ליסעוד איניש קצירא, א מענטש זאל נישט מבקר חולה זיין, לא בתלת שעי קדמייתא, נישט די ערשטע דריי שעות פון טאג, ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא, און נישט די לעצטע דריי שעה פון טאג, פארוואס? ווייל כי היכי דלא ליסח דעתיה מרחמי, כדי ער זאל קענען גוט דאווענען פאר די חולה, ווי קומט עס אריין גוט דאווענען מיט די ערשטע דריי שעה און די לעצטע דריי שעה? ווייל תלת שעי קדמייתא רווחא דעתיה, די ערשטע דריי שעה פון טאג נארמאל איז די חולה אויפגעפרישט און אויפגעלעבט, און ממילא דער מענטש וועט קומען מבקר חולה זיין דעמאלטס, וועט ער זאגן דער חולה איז גוט, ס'פעלט אים גארנישט, וועט ער נישט דאווענען, ווייטער בתרייתא, די לעצטע דריי שעה פון טאג איז תקיף חולשיה, איז די חולה גאר קראנק, און ווי די ר"ן איז מסביר די מבקר חולה וואס וועט קומען דארט, עט אים אנקוקן, און עט זאגן וואס פעלט אויס צו דאווענען איז שוין צו שפעט סיי ווי קוק אזא שווערע מצב, און ממילא זאל מען נישט מבקר חולה זיין יענע שעות פון טאג, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבין אמר רב, מנין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה, ווי ווייסט מען ווי לערנט מען ארויס אז די אייבערשטער איז זן א קראנקע ווייל א קראנקע האט נארמאל פיבער און ער איז נישט הונגעריג די פיבער כאילו געבט אים שפייז די אייבערשטער איז גורם ער זאל נישט דארפן עסן שנאמר שטייט אין פסוק השם יסעדנו על ערש דוי ואמר רבין אמר רב מנין שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה ווי ווייסט מען אז די שכינה איז שורה אויף די בעט פון א קראנקע שנאמר השם יסעדנו על ערש דוי תניא נמי הכי מ'האט אויך געלערנט א ברייתא הנכנס לבקר את החולה לא ישב, לא על גבי מיטה, זאל זיך נישט זעצן אויפן בעט, ולא על גבי ספסל, נישט אויף א באנק, ולא על גבי כסא, אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע, זיך מתעטף, זעצט זיך אויף די ערד, מפני שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה, ווייל די שכינה איז אויפן בעט, שנאמר השם יסעדנו על ערש דוי. איז למעשה די מאירי זאגט פשט דא, ווייל אז די חולה זעט ווי די מבקר זיצט אויף די ערד אזוי איינגעוויקלט בענוה, איז אים עס גורם א הרהור תשובה אז ער דאווענט אויכעט, און ער איז זוכה צו א רפואה. די ר"ן זאגט אז ס'דא וואס זאגן אז דאס אז מען דארף זיצן אויף די ערד איז נאר ווען די חולה איז אויף די ערד ווייל מען טאר נישט זיין העכער די שכינה די שכינה די האט מען דאך געזען יעצט איז שרויה למעלה ממיטתו של חולה איז טאמער די חולה איז אויף די ערד טאר מען נישט זיצן אויף א באנק אבער טאמער די חולה איז אויפן בעט מעג מען זיך יא אוועק זעצן אויף א בעט צו אויף א באנק זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבין אמר רב נאך א מימרא פון רבין אמר רב האט נישט קיין שייכות דא צום סוגיא נאר אז רבין אמר רב האט געזאגט די פריערדיגע מימרא איז נאך א מימרא פון רבין אמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת אז ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל איז די נהר פרת די טייך פרת וואס איז געווען אין בבל ווערט איבערגעפילט ווייל די וואסער פון ארץ ישראל רינט אראפ אויף אראפצוועגס בבל איז נידעריגער פון ארץ ישראל איז די טייך אין בבל פרת און ווערט אנגעפילט ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל יעצט למאי נפקא מינה ווי די ר"ן זאגט די נפקא מינה איז ווייל ווען א מענטש איז טמא קען מען זיך טובל'ן אין צוויי פלעצער אדער מען טובל'ט זיך אין א קוואל אין א מעיין וואס ביי א קוואל איז די דין איז מען קען זיך טובל'ן אפילו ס'פליסט אפילו ס'איז זוחלין די וואסער ריקט זיך ס'פליסט איז א כשר'ע טבילה, אדער א מענטש קען זיך טובל'ן אין א מקווה, אין א בור וואס איז אנגעפילט מיט מי גשמים, וואס דארט איז די דין אז ס'טאר פארקערט, ס'טאר נישט פליסן, ס'דארף זיין באשבורן, טאמער ס'ריקט זיך איז ס'נישט קיין כשר'ע טבילה, און ממילא, די נהר פרת די טייך, איז ווילאנג די וואסער קומט פון מעיינות, פון קוואלן, איז קען מען זיך טובל'ן אפילו ס'פליסט, אפילו ס'א פליסעדיגע טייך, אבער טאמער ס'רעגנט גאר אסאך, און ס'איז רבו נוטפין על הזוחלין, און ס'דא מער רעגן וואסער דא ווי קוואל וואסער, טאר מען זיך דארט נישט טובל'ן, ווייל רעגן וואסער וואס פליסט, וואס איז זוחלין, און נישט קיין כשר'ע מקווה, און ממילא, דאס זאגט דא רבין אמר רב אז ווען ס'רעגנט אסאך אין ארץ ישראל, ווערט נהר פרת אין בבל איבערגעפליסט, פשט, זאלסט נישט מיינען אז ווען די נהר פרת איז פול, איז פשט ס'איז פול ווייל די מעיינות האבן זיך געשטארקט, ניין, ס'קומט פון רעגן וואסער, און אז ס'איז פול מיט רעגן וואסער, טאר מען זיך אין דעם נישט טובל'ען. זאגט די גמרא, ופליגא דשמואל, און ער קריגט זיך דא אויף שמואל, דאמר שמואל, נהרא מכיפיה מתברך שמואל קריגט זיך שמואל האלט אז אפילו טאקע ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל ווערט די נהר פרת פיל אבער נישט פשט אז די נהר פרת ווערט פיל מיט רעגן וואסער ווייל יא אוודאי גייט די רעגן וואסער אריין אין נהר פרת אבער וויפיל רעגן וואסער ס'קומט איז אלץ קומט געדאפלט פון די מעיינות פון די פון די קוואל פון דער ערד פשט אז ס'וועט אלעמאל זיין מער קוואל וואסער דארט ווי רעגן וואסער און מילא זאגט שמואל מ'קען זיך טובל'ען אין די נהר פרת אפילו ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל זאגט די גמרא אבער ופליגא דשמואל אדשמואל די מימרא פון שמואל איז א סתירה מיט אן אנדערע מימרא פון שמואל, דאמר שמואל, ווייל שמואל זאגט אויף א צווייטן פלאץ, אין המים מטהרין בזוחלין, אלא פרת ביומי תשרי בלבד, אז מען קען זיך נישט טובל'ען אין א טייך, נאר אין נהר פרת תשרי, וואס תשרי איז נאך די זומער, וואס האט נישט גערעגנט, און אויך די שניי פון די ווינטער איז שוין לאנג צעגאנגען, איז תשרי קען מען זיין זיכער אז די וואסער וואס אין נהר פרת איז קוואל וואסער, אבער אין אנדערע תקופות פון יאר, וואס איז פול מיט רעגן וואסער אדער פון צולאזטע שניי, ס'איז נישט קיין קוואל וואסער, זאגט שמואל דא קלאר אז מען קען זיך נישט טובל'ן אין נהר פרת, זעהט מען אז שמואל אליין איז זיך סותר, זאגט די גמרא אבוה דשמואל, די טאטע פון שמואל טאקע האט אויך געהאלטן אזוי ווי די צווייטע מימרא פון שמואל, אז מען טאר זיך נישט טובל'ן אין נהר פרת ווען ס'איז אנגעפולט מיט רעגן וואסער, און מילא די טאטע פון שמואל עבד להון מקוואות לבנתיה ביומי ניסן, אין די ניסן טעג, וואס ניסן איז דאך די סוף די סוף ווינטער וואס האט גערעגנט, איז קען מען זיך נישט טובל'ען אין נהר פרת, האט ער געמאכט פאר זיינע טעכטער מקוואות, זאלן זיך קענען טובל'ען אין דעם, ומפצי ביומי תשרי, די תשרי טעג וואס דאס איז נאכן זומער, וואס דעמאלטס איז די נהר פרת אויסגעליידיגט פון רעגן וואסער און פון צולאזטע שניי, איז דעמאלטס האט דער טאטע פון שמואל געמאכט פאר זיינע טעכטער מפצים, דאס אזעלכע מחצלאות אזוי פון האלץ, זאלן לייגן אויף די ערד אין די וואסער אין די נהר פרת, זאלן נישט דארפן טרעטן אין די בלאטע, די בלאטע זאלן נישט זיין קיין חציצה. זעהן מיר דא אויכעט אז דער טאטע פון שמואל האט געהאלטן אז חוץ פון תשרי טאר מען זיך נישט טובל'ען אין די נהר פרת. יעצט דרך אגב דער ר"ן רעדט אויס אז לכאורה ווי האבן זיך די טעכטער פון שמואל געטובל'ט די גאנצע יאר? ס'טייטש ניסן האט ער געמאכט פאר זיי מקוואות, תשרי האט ער געמאכט פאר זיי מפצים, וואס האט מען געטון פון תשרי ביז ניסן א גאנצע ווינטער און פון ניסן ביז תשרי א גאנצע זומער, זאגט דער ר"ן אז פון תשרי ביז ניסן א גאנצע ווינטער האט מען זיך נישט געקענט טובל'ען אינדרויסן סיי ווי עס איז געווען צו קאלט איז דעמאלטס האט מען זיך געטובל'ט אין מקוואות אין שטוב, ווייטער פון ניסן ביז תשרי א גאנצע זומער איז אנפאנג זומער האט מען זיך נישט געקענט טובל'ען אין נהר פרת ווייל עס איז געווען אנגעפילט מיט רעגן וואסער און צעלאזטע שניי און מילא האט ער געמאכט פאר זיי לעבן נהר פרת האט ער געמאכט פאר זיי אזעלכע בורות וואס דארט האט מען זיך געקענט טובל'ען און ווען די וואסער איז געווארן גענוג נידעריג אז ס'איז מער נישט געווען דארט קיין רעגן וואסער און צולאזטע שניי, דאס איז יומי תשרי, האבן זיך געטובלט אין די נהר פרת אליין, און דעמאלטס האט ער געמאכט פאר זיי מפצי. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי אמי אמר רב, איז דא וואס זענען גורס דא אויך רבין אמר רב, ווייל אז נישט ווי קומט עס דא אריין? על כל פנים, זאגט רבי אמי אמר רב מאי דכתיב, שטייט אין פסוק אין נביא, ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה, די רבונו של עולם כביכול זאגט צו יחזקאל הנביא ער זאל צוגרייטן כלי גולה, כדי כלל ישראל זאל זען אז מען גייט אט אט אין גלות, איז וואס איז דאס דער כלי גולה, זו נר, דאס א לעכט, צו האבן אויף ביינאכט אז מען דארף עסן ביינאכט, וקערה, א טעלער, ושטיח, און אזא קארפעט, אזא שטיקל לעדער, צו עסן אויף דעם, ווי אנדערע זאגן צו שלאפן אויף דעם, זאגט די גמרא ווייטער, בחוסר כל, וואס איז דאס בחוסר כל שטייט אין די פרשה אין די תוכחה, שטייט דארט אין פסוק ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא, ובעירום ובחוסר כל, און וואס איז דאס בחוסר כל, אמר רב אמי אמר רב, ס'איז אויך דא, איז דא וואס זענען גורס אמר רבין אמר רב, בלא נר ובלא שלחן, אן קיין לעכט און קיין טיש צו עסן אויף דעם, רב חסדא אמר בלא אישה, רב ששת אמר בלא שמש, רב נחמן אמר בלא דעה, אן קיין דעת, תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט בלא מלח ובלא רבב, אן קיין זאלץ און אן קיין אויל, ווייל אן אן זאלץ און אויל האט די עסן נישט קיין טעם, אמר אביי נקטינן, אז מ'נעמט אן למעשה אז אין עני אלא בדעה, א עני איז טייטש איינער וואס האט נישט קיין דעה בחוסר כל מיינט אז מען וועט נישט האבן קיין דעת זאגט די גמרא במערבא אמרי אין ארץ ישראל האט מען געזאגט דדא ביה כולא ביה אז איינער וואס האט דעה איז האט אלעס דלא דא ביה איינער וואס האט נישט מה ביה וואס האט ער יא דא קנה איינער וואס האט קונה געווען דעה מה חסר וואס פעלט אים דא לא קנה איינער וואס האט נישט קונה געווען קיין דעת מה קנה איז וואס דען האט ער וואס דען האט ער קונה געווען